וואס די שיעור פון יום השישי הייבט ער זיך אן פון שישי אין פרשה שישי ביז שביעי, און ווי כאמור כמה פעמים אין קדושה און בפרט אין תורה איז ער דער תחילה און סוף זיינען כולל אין זיך די מה שבינתיים על דרך ווי בכמה מקומות אויכעט ביז אין תורה כפשוטו

און אין בינתיים דערציילט ווי אזוי דער אייבישטער וועט זיך אננעמען פאר אידן דער אם שנותי ברק חרבי וכו' מיט אלע פרטים פאר די רעה וואס מען האט אנגעטון אידן און די התחלה בזה אם אשא אל שמים ידי וואס דער פירוש הפשוט ובפרט על פי מדרשי חז"ל איז דאס א ענין של שבועה. וואס לכאורה איז נישט פארשטאנדיג אין פשוטו של מקרא, אויף וואס דארף מען דא אנקומען צו א שבועה? דאס על דרך ווי גערעדט פריער הרחוקים מזרוע, אז באמת קען מען מאנען בזרוע, נאר וואס דען מען וויל אנקומען, מען וויל מער נישט ווי צדקה מפני כמה טעמים, אבער אין דעם ענין,

ועל דרך זה איז אויך נישט פארשטאנדיג דער המשך, ואמרתי חי אנכי לעולם, וואס ווי רש"י טייטשט דאס אפ, אז פונקט ווי חי אני לעולם, אט אזוי וועט זיין דער שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי מיט די גאנצע אריכות, וואס דארף מען דא האבן די דוגמא, אז פונקט ווי חי אנכי לעולם, אט אזוי וועט זיין. דער שנותי ברק חרבי לכאורה איז דאך גארנישט ניט מוסיף. אז ס'וואלט געשטאנען שנותי ברק חרבי וואלט אויך פארשטאנדיג אז בפרט נאך אז ס'קומט על ידי שבועה אז דאס וועט זיין ביז מיטן גאנצן תוקף. דער דיוק בזה איז אז דער חי אנכי ווי ר' ניסים גאון איז מאריך אין ברכות אויף וואס דארטן זאגט מען דער החייתני וואס דער אייבישטער האט געזאגט צו משה'ן, אז דער חי אנכי זאל דאס אראפקומען לעולם אין דעם עולם הזה למטה מעשרה טפחים בכל ענייני העולם, וואס אטא דעמאלט וועט זיין דער וידע אלוקים די אלע עניינים וואס עס טוט זיך אפ מיט אידן בעבר ובהווה, און דער עוצו עצה ותופר וואס מען האט מען וויל רחמנא ליצלן טאן בעתיד, און דאס וועט זיין ניט נאר דער וישמע, ניט נאר אז וירא, נאר דערנאך איז זיין דער וידע אלקים, און ווי מפרשי לשון קודש מפרשי החומש זיינען מדייק, אז וידע איז דאס ניט סתם א ידיעה בעלמא, נאר דאס באווייזט א תקיעת המחשבה בחוזק. ווי דער לשון פון דעם אלטן רעבן אין תניא, אז ניט נאר ס'איז דערגאנגען, נאר ס'איז געווען אין אן אופן פון ארדה נא ואראה, אז דאס איז אן ענין וואס דאס איז דיין, און עיניו רואות דארף זיך דער אייבישטער אראפלאזן און זיין אין אן אופן וואס ער זעהט דער עוני ישראל וכל צרותם בכל צרתם לו צר, אז גל גלו לאדום שכינה עמם.

און אומר הקדוש ברוך הוא אז ער דען גייט ארויס פון גלות צוזאמען מיט אים. דערנאך קומט צו נאך א ענין, און דאס איז דער ענין פון זמן, וואס מצד דער חביבות למעלה, ווי דער רבי דער נשיא האט אמאל געטייטשט, אז ברוך המקום ברוך הוא שחישב את הקץ לעשות, אז ס'קומט דעם אייבערשטן א דאנק וואס ער האט דורך געמאכט דעם חשבון אז ס'איז געקומען דער קץ, איז גלייך געווארן לעשות בלשון המסירה המכילתא, ער האט ניט מעכב געווען אפילו כהרף עין, פארוואס קומט דא דער דאנק מצד די חביבות פון עבודת ישראל וואס זיי שטייען ביי די אלע שווערקייטן? ומתוך ומתוך המיצר, און איז מען לומד תורה כלשון המשנה מעוני, און מ'איז מקיים מצוות ניט קוקנדיק אז ס'איז דא די מלעיגים, איז ער מקיים דעם ציווי פון אל יבוש מפני המלעיגים, איז דאס א חביבות גדולה ביותר פון דער עבודה וואס מצד דערויף אדער קאן זיין חס ושלום אז זאל זיך ציען אפילו נאכן קץ אויך. ברוך המקום ברוך הוא שחישב את הקץ לעשות, אז עס איז געקומען דער קץ האט ער פארבויגן אויף נחת רוח למעלה לפני שאמרתי ונעשה רצוני, מתוך המיצר והדוחק לומד תורה מעוני בלשון המשנה און עס איז געקומען דער קץ האט ער זיי באפרייט. וואס אויב דאס איז אזוי געווען אין דורות הראשונים כמלאכים, על אחת כמה וכמה בדורותינו, און כידוע דער פירוש אז וואס מען זאגט אז משה איז געווען עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, טייטשט אויף דער אלטער רבי אז בפרט איז דאס געווען אן עניו פאר דעם דור פון עקבתא דמשיחא, וואס זעענדיג אז דאס איז ניט די ראשונים כמלאכים, און ניט אפילו ווי די צווייטע דרגה כבני אדם, וכו' און פון ולאידך גיסא איז די שווערקייט פון גלות איז געווארן א גרעסערער חשך ביז וואנעט אז שמים חשך לאור אז מען זאגט אויף א גלות שאין למטה הימנו אז דאס איז אתחלתא דגאולה און מען האלט שוין אינמיטן און מען דארף מער ניט ווי מסיים זיין די שיריים בשעת מען האט נאך קיינמאל ניט געזען אז די שבעים זאבים שטײן אַזױ אַרום דער כּבֿשה אַחת, װי מע זעט עס אין שנים הכי אַחרונים, און ורחמנא ליצלן, װי מע זעט עס במשך החדשים האַחרונים און שבֿועות האַחרונים נאָך מערער, עד כּדי כּך, אַז די, װאָס דאַרפֿן פֿירן, איז ניט נאָר זײ פֿירן ניט, נאָר זײ, רחמנא ליצלן, ניט אין עשרת-ימי-תּשובֿה גערעדט, מען וויל זיך טשעפען מיט שלימות הארץ און מיט שלימות התורה און מיט שלימות העם וכו' וכו', וואס ניט אין עשרת ימי תשובה דארף מען וועגן דערויף מאריך זיין, און אויף דערויף זאגט מען אז וויבאלד אז דער אייבערשטער זאגט אז אשא אל שמים ידי, ער גייט מיט א שבועה.

איז דאך א זיכערע זאך אז מאן מלכי רבנן אז ניט נאר זיי וועלן חס ושלום ניט מפר זיין די שבועה, נאר אדרבה זיי וועלן נאך איר מחזק זיין, ובפרט נאך אז דאס איז א שבועה וואס דאס איז על דעת רבים, און דאס פארבונדן מיט הצלת רבים, און אויב א שבועה וואס צוליב א מצוה דארף מען ניט מפר זיין על אחת כמה וכמה, א שבועה וואס פארבונדן מיט פיקוח נפשות ברוחניות צוזאמען מיט פיקוח נפשות בגשמיות איז דאך א זיכערע זאך אז אם אשא אל שמים ידי איז אט א דעמאלט וועט עס מקוים ווערן און מקוים ווערן ווי ער איז גלייך ממשיך ואמרתי חי אנכי וועט עס זיין לעולם, ניט נאר אין דעם פירוש אז דאס איז אינו מוגבל אין זמן, ניט שפעטער וויבאלד אז כלו כל הקיצין איז דער זמן פון קץ שם לחשך כפשוטו, און דעם צווייטן פשט אין לעולם וואס פשוטו של מקרא איז דאך עולם וואו מען זאגט מיינט מען דאס עולם אין זמן און עולם אויכעט אין מקום. כמבואר בכמה פון מפרשי תנך אז דאס איז זיין אין עולם הזה כפשוטו אין עולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו, און דערנאך וועט ער זיין אין אן אופן ווי גערעדט פריער שוין אז וכיפר אדמתו עמו, און ווי רשי טייטשט עס אפ אז דאס איז ניט א ענין חס ושלום אז אידן דארפן נאך אנקומען צו א כפרה, ווארום די יסורי הגלות און די חשך הגלות און די מלעיגים האבן לאנג אראפגענומען, אז ס'איז געווען ניט נאר די כפרה אין אן אופן מקופיא, נאר ס'איז אויך געווען כפרה קינוח אז ס'האט אינגאנצן אראפגעווישט די אלע עניינים בלתי רצויים, בדוגמא פון א קרבן עולה וואס זי קומט לרצון לאחרי ווי ער האט מקריב געווען א קרבן חטאת ווי גמרא זאגט אין זבחים און דער אלטער רבי איז דאס מבאר בארוכה אין איגרת התשובה, נאר דער וכיפר אדמתו עמו טייטשט אפ רשי אין פשוטו של מקרא פאר א בן חמש למקרא אז דאס איז פון לשון ריצוי ופיוס אז דער אייבערשטער וועט געבן אידן אלץ וואס זיי דארפן אין אן אופן פון ריצוי ופיוס. וואס כביכול קומען אידן צו גיין מיט א טענה היתכן און עד מתי און למה עשה הוי' ככה וכו' וכו' און דער דער אייבערשטער דאס מרצה זיין און מפייס זיין נאך אין פרשת שישי אין דעם סוף פון אלף השישי אין וועלכן מען געפינט זיך איצטער.